ברוך השם, מסכת כתובות, דף י ג עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט פוסל. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, לדברי המכשיר בה, מכשיר בבתה. דער וועלכער איז מכשיר אין איר, איז מכשיר איר טאכטער, לדברי הפוסל בה, דער וואס פסל'ט אין איר, פוסל בבתה, פסל'ט די טאכטער. רבי יוחנן גייט ארויף אויף דער משנה, אין דער משנה איז געוועזן א מחלוקת, היתה מעוברת, א פרוי וועלכע עס איז א פנויה זי האט נישט קיין מאן און זי שוואנגערט, און איך ווייס נישט מיט וועם עס האט געוואוינט, וועמעס די קינד איז, איז דאך דא א שאלה אזוי, אויב זי איז געווארן נבעל צו א כשר'ן, איז זי אליין כשר לכהונה, און די קינד, אויב ס'איז א טאכטער, איז אויכעט כשר לכהונה, כאטש ס'איז געוועזן אן חופה קידושין, נאר א פנויה שזינתה איז די וולד נישט פסול. אויב די קינד וואס האט געבוירן איז א טאכטער, א זון איז דאך נישט שייך צו זאגן די זון איז דאך קיין כהן ווערט דאך די זון סייווי ניט. ווי איז אבער אז זי איז געווארן נבעל צו א פסול'ן, צו א נתין, א ממזר, איז זי דאך געווארן. איז זי אזוי דאך זי געווארן ווי מען זאגט עס א זונה הייסט עס און און די די קינד איז אויכעט פסול לכהונה זאגט רבי יוחנן אז איז די משנה דאך א מחלוקת רבן גמליאל זאגט אז איך גלייב איר דאס וואס זי זאגט אז לכשר נבעלה און רבי יהושע זאגט איך גלייב איר נישט קומט צו גיין רבי יוחנן און זאגט לדברי המכשיר בה, דער וואס איז מכשיר אין איר, מכשיר בבתה, איז ער מכשיר די טאכטער. לויט רבן גמליאל'ן וואס איז מכשיר אין איר איז ער מכשיר די טאכטער. לדברי הפוסל בה, רבי יהושע וואס ער זאגט זי איז נישט באגלייבט, פוסל בבתה, פסל'ט אפ די טאכטער. די סברה פון רבי יוחנן איז דאך א גוטע סברה, ווייל דא איז דאך ממש די שאלה אויף וועמען אויף איר, אויף דער מאמע, אז די מאמע איז א כשר'ע, איז דאך די קינד אויך א כשר'ע. ורבי אלעזר אומר, און רבי אלעזר זאגט, לדברי המכשיר בה, אפילו דער וועלכער איז מכשיר אין דער מוטער, פוסל בבתה טוט ער פסל'ן די טאכטער. אמר רבה, פרעגט רבה, מאי טעמא דרבי אלעזר, וואס איז דאס די סברא, אויב איך נעם אן, איך בין מכשיר בה, נעם איך דאך אהן אז וואס, אז זי איז געווארן נבעל צו א כשר'ן דארף דאך שוין זיין די וולד, די בתה אויכעט כשר. איז דער תירוץ אזוי, בשלמא איהי זי אית לה חזקה דכשרות, זי, די מאמע, האט דאך א חזקת כשרות, איך וויל איר אסר'ן אז זי איז געבוירן געווארן איז זי דאך זיכער געווען א כשר'ע טאכטער, דו ווילסט איר אסר'ן מכח א ספק, אפשר איז זי געווארן נבעלה צו א פסול און אפשר ניט, אבער דעריבער שטעל איך אויף די חזקה. אבער בתה די טאכטער לית לה חזקה דכשרות, ביי די טאכטער איז דאך די שאלה גלייך אזוי ווי זי ווערט געבוירן צו איז א כשר'ע צו ניט, דעריבער זאגן מיר ביי די טאכטער אז עס איז פסול. איתיביה רב לוזר לרב יוחנן, האט רב לוזר געפרעגט א קשיא רב יוחנן, דו רב יוחנן זאגסט, אז רבן גמליאל וואס איז מכשיר בה איז מכשיר בבתה, מיר האבן געלערנט אין דער פריערדיגע ברייתא במה דברים אמורים, ווען האלט רבן גמליאל אז זי איז באגלייבט? בעדות אשה בגופה, די עדות וואס די פרוי זאגט אויף זיך, זיך אליין מכשיר צו זיין לכהונה, בין איך מכשיר, איך טראכט נישט אז זי איז געווארן נבעל צו א פסול'ן אבל עדות אישה, אבער די עדות פון די פרוי וואס זי זאגט אז זי איז נבעל צו א כשר'ן בבתה אויף איר טאכטער, איז אין דער זאך דברי הכל האלטן אלע הולד שתוקי אז די קינד טו איך שטיל מאכן מאי לאו, מיינסטו דען ניט מען מיינט שתוקי ופסול, אַז די קינד איז פּסול לכּהונה? זאָגט די גמרא לא ניין שתוקי, איך זאָג טאַקע אַז די קינד איז שתוקי, אָבער וכשר, שתוקי מיינט מען אַז אַ ביסל טו איך אים אַוועקנעמען פון דין כּהונה, למשל אַז אויב דער וועלכע האט זי זאגט מפלוני וכהן הוא, אז דער בועל איז א כהן און די קינד איז א זכר, טוה איך אויף אז איך טוה אים משתק זיין פון דין כהונה, איך זאג אז כאטש איך גלייב איר, אבער זי איז נישט באגלייבט אויף דעם אז די זון זאל טון די עבודה, אבער לגבי יוחסין איז די קינד כשר, למשל אז זי ווערט שוואנגער און זי געבוירט נישט קיין זון נאר א טאכטער, מעג די טאכטער חתונה האבן לכהונה, און אויב זי געבוירט א זון אפילו און דער זון געבוירט שפעטער א טאכטער איז דאס נישט קיין בת חלל. פרעגט די גמרא, ומי איכא שתוקי כשר, איז דען דא אזא איין זאך, אביסל איז מען פסול און אביסל איז מען כשר, איז דען דא אזא איין זאך, זאגט די גמרא, אין מ'טרעפט אזא איין זאך, כדשמואל, ווי שמואל האט געזאגט, דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, עשרה כהנים עומדים, ס'איז דא צען כהנים, ופירש אחד מהם, איינער פון זיי איז אוועק געגאנגען, ובעל.

און דער שתוקי, כשר ליוחסין איז ער דאָך. אויב לו יצויר אַז די ולד איז אַ נקבה, מעג דאָך זיכער חתונה האָבן צו אַ כהן, ווייל איך ווייס דאָך זיכער, אַז זי איז נישט קיין פסול'ע. מאי שתוקי? וואָס וויל איך דאָ אָפּטייטשן שתוקי? אילימא וועסטו וועלן זאָגן, שמשתיקין אותו מנכסי אביו, מ'טוט אים שטיל שווייגן, פון די פעלדער פון זיין טאטן, ער קען נישט ירש'נען מיט זיינע ברידער, פשיטא א זיכערע זאך ער קען נישט ירש'נען, ומי ידעינן אבוה מנו, ווייס איך דען ווער זיין פאטער איז ווי ער זאל גיין ירש'נען, אלא נאר וואס דען מיינט מען שמשתיקין אותו מדין כהונה, מען טוט אים שטיל מאכן פון דעם דין כהונה. איז רשי טייטשט ער זאל נישט טוהן די עבודה און ער זאל נישט עסן קיין תרומה, איז דער ריטב"א האב איך געזעהן זאגט אז מען מיינט נאר ער זאל נישט טוהן די עבודה, אבער תרומה איז מען יא באגלייבט, דא דארף מען דאך נישט קיין נאמנות, דא איז דאך זיכער איינער פון זיי א כשר'ער. איז דאך זיכער געווארן נבעל צו א כשר'ן ס'איז דאך עשרה כהנים, א ראיה זאגט דער ריטב"א, ווייל דער פסוק וואס די גמרא ברענגט אראפ רעדט זיך דאך דער פסוק פון דער עבודה, אין אמת'ן דער גאנצער דין וואס ער איז פסול לעבודה איז נאר א דין דרבנן, דער פסוק איז נאר אסמכתא בעלמא, נאר דאך. איז פשטות די אסמכתא איז אויף די עבודה טאר ער נישט טון, דכתיב שטייט אין פסוק והיתה לו ולזרעו אחריו דאס זאל זיין צו אים און צו זיינע קינדער נאך אים ברית כהונת עולם, זאגן מיר אזוי מי שזרעו מיוחס אחריו אויב די קינדער זענען מיוחס נאך אים, איך ווייס ווער די טאטע פון דעם קינד איז, דעמאלט קען די קינד טון די עבודה. יצא זה, אבער דא א שאין זרעו מיוחס אחריו, אז די קינד איז נישט מיוחס אחריו, איז ער פסול צו טון די עבודה. רש"י. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף, ארוס רופט זיך אהן, איינער האט מקדש געווען א פרוי און ס'איז נאך נישט געווען קיין חופה, נאך די קידושין ווי די סדר איז אמאל געווען אז פון די קידושין ביז די נישואין ביז די חופה האט געדויערט צייט, דאתו לקמיה דרב יוסף, זי איז געקומען, זענען געקומען זיי ביידע פאר רב יוסף'ן, און זי האט געשוואנגערט. היא אמרה, זי האט געזאגט, מיניה, זי שוואנגערט פון איר ארוס. והוא אמר, און ער האט געזאגט, אין, מינאי, ס'איז ריכטיג פון מיר. דא שטעלט זיך אויך די שאלה אויף צוויי זאכן. קודם איז דא די שאלה אויף איר אליין, דא איז שוין אביסעל א הארבערע שאלה ווי פריער אין די משנה, אין די משנה איז געווען די שאלה צו זי מעג חתונה האבן צו א כהן צו נישט, אבער צו א ישראל מעג זי זיכער חתונה האבן, אפילו איז זי געווארן נבעלה לפסול לה, און זי טאר זי נאר נישט חתונה האבן צו א כהן, אבער צו א זונה, אבער צו א ישראל מעג זי, אבער דא אויך אז זי איז א מקודשת, אויב זי נישט געווארן נבעלה צום ארוס נאר צו אנדערן, איז דאך א ספק צי באונס צי ברצון ווערט זי דאך שוין גע'אסר'ט, אויף דעם ארוס ווערט זי גע'אסר'ט, די שאלה איז צי זי ווערט גע'אסר'ט אויף דעם ארוס, און אויך איז דא דא א שאלה, די צווייטע שאלה איז דא אויך, וואס טוט זיך מיט דעם קינד? אויף די קינד איז גאר א הארבע שאלה, ביי די קינד איז א שאלה אפשר א בלאט ממזר, אויב דאס איז נישט געוועזן פון דעם ארוס נאר פון אן אנדערן מענטש, זי איז דאך אשת איש, איז די שאלה צו זאל איך גלייבן זיי ביידע צו נישט. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, למאי ניחוש לה, פארוואס זאל איך דא מורא האבן? חדא, איין מאל, דקא מודה, ער איז דאך מודה, דער ארוס זאגט דאך אז זי שוואנגערט פון אים. ועוד, וואס איז די טייטש ועוד? און ועוד איז די טייטש אזוי, אפילו ער איז נישט מודה, איז דער נישט מודה קען מען טייטשן צוויי טייטשן, נישט מודה קען מען נישט טייטשן אז ער גייט אפלייקענען, ווייל אויב ער זאל אפלייקענען איז דא ווייטער אין אנפאנג צווייטן פרק שטייט אז דארטן ווען ברי וברי האלט אויכעט רבן גמליאל אז איך טוה איר נישט גלייבן, די גאנצע זאך וואס רבן גמליאל לערנט דא און איבעראל אז נאמנת איז נאר ווייל איר טענה איז א טענת ברי און זיין טענה איז שמא, אבער ליצ, און ממילא איז דא אויך די זעלבע זאך אויב זי טענה'ט זי שוואנגערט פון איר ארוס, פון איר חתן, און ער זאגט ס'איז נישט ריכטיג, וואלט רבן גמליאל אויך נישט געהאלטן אז איך זאל איר גלייבן, ווייל ביי ברי וברי וועל איך איר מער נישט גלייבן. נאר דאס וואס שטייט דא אין גמרא ועוד מיינט מען ועוד פריער זאגט מען דאך איינמאל איז דאך גוט ווייל ער איז דאך מודה צו אים, ועוד אפילו ער איז נישט מודה דאס הייסט ער איז נישט דא, ער שווייגט ער זאגט גארנישט, איז דארף אויך זיין דער דין אז זאל זיין כשר, ווייל האמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט דאך געזאגט פאר שמואל'ן הלכה כרבן גמליאל, אז די הלכה איז ווי רבן גמליאל. אמר ליה אביי האט אביי אים געפרעגט ובהא ביי דעם א כי לא מודה, אז ער דער ארוס האט נישט מודה געווען, ער האט נישט געזאגט בפירוש אין מכשיר רבן גמליאל, וועט רבן גמליאל מכשיר זיין? ווי קומט עס? ער וועט דאך אויך נישט מכשיר זיין והא דאך אמר ליה שמואל לרב יהודה, שמואל האט געזאגט צו רב יהודה'ן, שיננא, דו חריף, הלכה כרבן גמליאל, די הלכה איז טאקע ווי רבן גמליאל אז זי איז באגלייבט, אבער ואת לא תעביד עובדא, דו זאלסט נישט טוהן קיין מעשה, זאלסט מכשיר זיין עד דאיכא רוב כשרים אצלה, דווקא ווען ס'איז צו דעם א קומט צו נאך א רוב, והכא און דא הא רוב פסולים אצלה, זי איז דאך א מקודשת צום ארוס, איז דאך די גאנצע וועלט לגבי איר פסולים, איז דאך זנות פון אשת איש לגבי די גאנצע וועלט, פארוואס איז דא הא דארף איך דאך ווי מ'זאגט נישט מכשיר זיין. פרעגט די גמרא, ולטעמיך לויט דיר נאך, תקשי לך היא גופה, זאל דיר אליין דאס זיין שווער. הלכה, אט זאגסטו אז די הלכה ווי רבן גמליאל, ואת לא תעביד עובדא, אויב איז דער די הלכה איז טו אזוי. אלא מאי אית לך למימר, וואס דארפסט עס צו טייטשן הא לכתחילה, אז א כהן קומט פרעגן צי ער מעג נעמען די און די פרוי וואס די פרוי האט געשוואנגערט און זי האט געזאגט זי איז געווארן נבעל צו א כשר'ן, איז לכתחילה זאגן מיר אז אויב ס'איז געווען רוב כשרים אצלה בין איך מכשיר. הא דיעבד, אויב א כהן האט איר גענומען, ער האט אונז נישט געפרעגט, איז אפילו ס'איז געווען רוב פסולים ווייל ער האט זיך שוין איר גענומען בין איך נישט מוצא, והא נמי, און דא אויך ביי אונז ביי דער שאלה דער ארוס מיט ארוסתו כדיעבד דמי, דאס האט דעם זעלבן דין ווי דיעבד, וואס הייסט

און רב יהודה האט געזאגט אין נאמען פון שמואל'ן אז די הלכה איז ווי רבן גמליאל, דער זעלבער שמואל האט דאך געזאגט רב יהודה'ן אז דווקא ביי רוב כשרים זאל איך טון א מעשה ארוסה, הכל פסולין אצלה, אלע הייסן צו איר פסול חוץ מן הארוס, ווייל זי איז דאך מקודשת צו דעם ארוס איז דאך אסור אויף דער גאנצער וועלט הא לכתחילה, אם בא כהן לימלך בבית לבית דין, א כהן קומט פרעגן דעם בית דין אז מען לייגט אים פאר א שידוך מיט אזעלכע וואס זי האט געשוואנגערט און זי זאגט אז לכשר נבעלה איז לא שרינן ליה לכנסה בין איך אים נישט מתיר אלא אם כן היו רוב כשרים אצלה, דווקא ס'איז געווען רוב כשרים דיעבד

די קינד, אי לאוסרה און איר צו אסר'ן על ארוס דאם אין אתה מאמינה, אויב דו וועסט איר נישט גלויבן, ע ע נעם איך דאך אהן אז זי האט מזנה געווען, הרי אתה מוציאה מבעלה, בין איך איר מוציא פון איר מאן. דא א דארף מען פארשטיין די רש"י בשלמא לגבי איר אליין ס'איז דיעבד, פארשטיי איך פארוואס הייסט עס דיעבד, ווייל אויב איך טוה איר אסר'ן דארף ער איר דער ארוס גט'ן, אבער לגבי דעם קינד, פארוואס איז דאס דיעבד? די קינד, און מיט דעם טייטשט מען דאך דיעבד אז אויב שוין נישאת איז לא תצא, ביי די קינד איז דאך א שאלה פון לכתחילה. נאר די זאך איז אזוי, שטענדיג ביי א קינד איז די שאלה לכתחילה, די שאלה איז מער אויף דעם קינד, צי די קינד, די טאכטער, מעג חתונה האבן צו א כהן, אדער זי טאר נישט חתונה האבן צום כהן, איז אפילו זי טאר נישט חתונה האבן צום כהן, אבער צו ישראל מעג זי דאך יא חתונה האבן. דער ריטבא זאגט, אבער דא ביי אונז איז דאך אן אנדער שאלה, ביי אונז איז מער א שאלה אדער ס'איז דעם ארוס'ס א קינד, אי אדער א ממזר קומט דאך אויס וועט די קינד נישט קענען חתונה האבן נישט מיט קיין ממזר און נישט מיט קיין ממזרת און נישט מיט קיין בת ישראל, דעריבער ווערט דאס אויך אנגערופן לגבי דעם קינד אויכעט דעם דין דיעבד. גמרא. רמי ליה אביי לרבה, האט אביי געפרעגט א קשיא רבה, ומי אמר רבי יהושע אינה נאמנת, האט דען רבי יהושע געזאגט אז זי איז נישט באגלייבט, ביי דעם פאל פון דער משנה אז די פרוי איז געווארן נבעל, און איך ווייס נישט צו א כשר'ן צו צו א פסול'ן, זאגט דאך רבן גמליאל אז זי איז באגלייבט, פארוואס ברי, און איך שטעל איר דא קומט צו נאך א זאך, חזקת כשרות, און רבי יהושע זאגט כ'גלייב איר ניט, פארוואס זאל איך איר נישט גלייבן פארוואס? זי האט דאך ווי מען זאגט א חזקת כשרות, האט דען רבי יהושע געזאגט אז זי איז נישט באגלייבט, איך שטעל איר נישט אויף חזקת כשרות, ורמינהו, כ'דארף פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא, רבי יהושע און רבי יהודה בן בתירא האבן געזאגט עדות דעם דין על אלמנת עיסה, דאס ווארט עיסה, עיסה איז א טייג, אין א טייג איז דא א צוזאמענשטעל פארשידענע זאכן, מעל און אויל און צוקער און זאלץ, איר ווייסט וואס איר האט אין די האנט? ווייסט איר? יעדע שטיקל, ס'איז דאך א ספק פון וועלכן יסוד דאס איז, איז שטענדיג איך וויל זאגן א משפחה, וואס די משפחה ווייס איך נישט זייער יחוס, ווערט דאס אנגערופן מיט דעם לשון עיסה. אז זיי האבן געזאגט עדות על אלמנת עיסה, אלמנה עיסה, שהיא כשרה לכהונה. וואס מיינט מען דאס אלמנה? וואס איז ס'איז א ספק צי דער מאן אירער איז א חלל, למשל איינער האט געגעבן א גט צו זיין פרוי, און דעם גט האט ער געווארפן, ס'איז געפאלן ספק קרוב לו ספק קרוב לה, לאה האט באקומען א גט פון איר מאן און ס'איז א ספק צו ס'איז געפאלן לו צו ס'איז געפאלן לה, ס'איז מיר א ספק צו זי איז יא גע'גט צו זי איז נישט גע'גט, לאה'ס מאן איז געשטארבן, איז דאך די לאה יעצט א ספק גרושה א ספק אלמנה, איז האט זי חתונה געהאט צו א כהן. זי טאר נישט, ס'איז דאך עס קען זיין א גרושה, זי האט חתונה געהאט צו א כהן, און די לאה האט געבוירן פון דעם כהן א זון, איז דער זון א ספק חלל, קען זיין אז לאה איז נישט געווארן גע'גט, איז זי דאך אן אלמנה, איז דער זון א כשר'ע כהן, און קען זיין אז זי איז א גרושה, און דער כהן די זון וואס איז געבוירן געווארן האט חתונה געהאט, איז דאך זיין פרוי, און נאכער איז ער אויך געשטארבן, איז זיין פרוי ווערט אנגערופן אלמנת עיסה, ס'איז א ספק צי דער מאן איז א חלל צי נישט, האבן זיי געזאגט עדות שהיא כשרה לכהונה, אז זי איז כשר לכהונה, פארוואס? ווייל ס'איז מיר א ספק צו כשר צו פסול, שטעל איך איר אויף חזקת כשרות. שטעלט זיך די שאלה ביי אונז אין דער משנה, פארוואס האלטן זיי נישט אז איך זאל שטעלן אויף חזקת כשרות? אמר ליה, האט רבא געזאגט צו אביי'ן, הכי השתא, ס'איז נישט גלייך. התם דארטן ביי דער זאך וואס ער האט געזאגט עדות אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה, אישה נישאת, ווען א פרוי האט חתונה, בודקת ונישאת, איז זי בודק, דארף איך אננעמען אז די לאה וואס זי איז געווען א ספק צו זי איז א גרושה צו אן אלמנה, אז זי איז געגאנגען חתונה האבן צו א כהן, מסתמא האט זי פריער בודק געווען, און זי ווייסט אז זי איז נישט געווען קיין גרושה כדי דעריבער האט זי חתונה געהאט מיט א כהן, הכא דא אבער ביי אונז וואס מען טרעפט א פרוי וואס האט מזנה געווען און עס איז מיר א ספק צי מיט א כשר'ן צי מיט א פסול'ן אישה מזנה בודקת ומזנה, א פרוי גייט בודק זיין ווען זי איז מזנה, דעריבער האלט דא רבי יהושע אז אינה נאמנת, אמר רבא האט רבא געזאגט דרבי יהושע אדרבי יהושע קשיא, איך האב נאר א קשיא פון רבי יהושע אויף רבי יהושע, דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא, ס'איז דאך די זעלבע סתירה דאך פון רבן גמליאל אויף רבן גמליאל אויך א פארקערטע זאך, ביי אונז אין דער משנה האלט רבן גמליאל א אישה וועלכע זי האט מזנה געווען, און איך ווייס נישט צו מיט א כשר'ן צו מיט א פסול'ן, זי טענה'ט מאיש פלוני וכהן הוא, זאגט רבן גמליאל נאמנת, פארוואס? ווייל איך שטעל איר אויף חזקת כשרות, און דא אבער ביי דער אלמנת עיסה האלט רבן גמליאל אז זי איז פסול לכהונה, איך שטעל איר נישט אויף חזקת כשרות, והא קתני סיפא, שטייט דארט אין די סיפא, אמר להם רבן גמליאל, רבן גמליאל האט געזאגט צו רבי יהושע און צו רבי יהודה בן בתירא, קבלנו עדותכם, מיר האבן אנגענומען אייער עדות, מיר מיר זענען, מסתמא האט איר אזוי יא געהערט, אז אלמנת עיסה מעג חתונה האבן צו א כהן, אבל מה נעשה, וואס זאלן מיר טון, שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי האט גוזר געווען, שלא להושיב בית דין על כך, אז מען זאל נישט אוועק זעצן אויף דעם א בית דין, מען זאל איהר מתיר זיין לכהונה, ווייל זי איז אסור, און אז דו וועסט שהכהנים שומעים לכם לרחק, די כהנים וועלן אייך פאלגן אויב איהר וועט זאגן אז ס'איז אסור, אבל לא לקרב, אויב מען וועט זאגן אז ס'איז מותר וועלן זיי נישט פאלגן, איז דאך דא א סתירה פון רבן גמליאל אויף רבן גמליאל. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט, דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא, פון רבן גמליאל אויף רבן גמליאל אויך נישט קיין קשיא. התם ברי הכא שמא. איך האב יעצט חרטה פון דעם וואס כ'האב פריער געזאגט. פריער האב איך דאך געזאגט אז דא איז בעסער ווייל אשה נישאת בודקת ונישאת הייסט עס אז די לאה איז א ברי אז זי איז נישט קיין גרושה, לויט דעם תירוץ זאג איך נישט אזוי, איך זאג אזוי אז דארטן ביי די מעשה פון רבן גמליאל און ברי זי זאגט דאך ברי לי שלכשר נבעלתי, אבער הכא דא ביי אלמנת עיסה שמא אזוי ווי אונז איז א ספק איז דאך איר אויך א ספק קען איך נישט זאגן ברי ושמא ברי עדיף יעצט אז מיר האבן אזוי א פארענטפערט אז עס רעדט זיך דא אויף אז זי איז א שמא. איז פאלט דאך שוין אראפ די תירוץ וואס כ'האב פריער פארענטפערט רבי יהושע'ן מיט רבי יהושע'ן, ווייל פריער האב איך דאך פארענטפערט לויט רבי יהושע'ן אז דא האט זי זיכער בודק געווען און זי ווייסט זיכער זי איז נישט קיין גרושה, יעצט זאג איך דאך ס'איז א שמא, דעריבער מוז די גמרא יעצט פארענטפערן א אנדער תירוץ פון רבי יהושע'ן אויף רבי יהושע'ן,

איז די חזקה איז דאך מיר נישט גענוג, אויב ר' יהושע זאגט איך גיי אויף חזקת כשרות, פארוואזשע גייט ער ביי אונז אין די משנה נישט אויף חזקת כשרות, דאס איז דאך די קשיא. פריער איז געווען א גוטע תירוץ אז אויב זי בכלל שטיצט זיך אויף איר אויכעט, ווייל זי האט זיכער אפגעטשעקט אז זי נישט קיין גרושה, נאר דער תירוץ איז אזוי, התם חד ספיקא. ביי אונז אין די משנה איז נאר איין ספק, ס'א ספק נבעלה לכשר און ס'א ספק נבעלה לפסול, הכא דא תרי ספיקי, פארוואס איז דא דא צוויי ספיקות, איז דא אין רש"י צוויי פשטים, מיר וועלן לערנען ווי מיר האבן פריער געלערנט, לאה. האט געוואוינט מיט א מאן בחופּה וקידושין, און דער מאן האט איר געווארפן א גט, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, און נאכער איז דער מאן געשטארבן. איז מיר א ספק אויף לאה, צי די לאה איז א גרושה, אדער זי איז אן אלמנה. איז געגאנגען די לאה, זי האט חתונה געהאט מיט א כהן, און זי האט געבוירן א זון, איז מיר יעצט א ספק אויף דעם זון, צו דער זון איז א חלל, צו דער זון איז נישט קיין חלל, רופט עס די גמרא אן דא א צוויי ספיקות, לכאורה ווייל וואס איז דאך נישט גלייך מיט צוויי ספיקות, ס'איז נישט קיין ספק ספיקא בימי דין, ס'איז דאך דער זעלבער ספק. ווייל דעריבער לערנט רש"י א צווייטן פשט, אז די לאה איז געווארן גע'גט פון איר מאן, ספק קרוב לו ספק קרוב לה, און דער מאן איז געשטארבן גלייך נאכדעם וואס ער האט איר געגעבן דעם גט, אין די דריי חדשים, און זי האט חתונה געהאט צו א כהן גלייך

איז דאך א כשר'ע קינד, און אפילו אפילו זי איז מגורשת איז דאך עס אויך א כשר'ע קינד, ווייל בן ט' לראשון איז דאך נתעבר געווארן ווען? פאר די גירושין, און אפילו איך וועל זאגן אז ס'איז בן ז' לאחרון איז דאך אויך נישט קיין זיכערע זאך אז זי איז מגורשת אפשר דער גט איז געפאלן קרוב לו און זי איז נישט געגט, איז דאס אן אלמנה, איז דאס א ווערט שוין אנגערופן ספק ספיקא, דעריבער רוף איך עס אן טאקע מיט דעם לשון עיסה, ווייל דא איז אויסגעמישט אסאך ספיקות. הילכך לרבן גמליאל, רבן גמליאל

ווייל ער שטיצט זיך דער עיקר אויף די ברי. לרבי יהושע, אלים ליה חד ספיקא, לויט רבי יהושע'ן איז שטארק איין ספק, אז איין ספק טוט אויך אסר'ן דאפילו בברי, אפילו די ברי זאגט מען להכשר, נמי פסיל טוט ער אויך פסל'ן, וקיל ליה ספק ספיקא, אבער דארטן וואו ס'איז דא א ספק ספיקא איז לויט רבי יהושע'ן לייכטער דאפילו בשמא, אפילו צו דעם צד פון הכשר איז נאר דא א שמא, נמי מכשיר טוט ער אויכעט מכשיר זיין. רש"י. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איזה הוא אלמנת עיסה, מיר האבן דאך פריער געלערנט, אלמנת עיסה, א אלמנה, ס'איז א ספק צו א חללה צו נישט, האט געזאגט עדות רבי יהושע און רבי יהודה בן בתירא אז ס'איז כשר לכהונה, פרעג איך יעצט, וועלכעס הייסט דאס אלמנת עיסה? כל שאין בה, אויב ס'נישט דא קיין ספק אין איר, לא משום ממזרות, ס'נישט דא קיין חשש פון ממזרות, ולא משום נתינות, אין די אויסמישונג איז נישט דא קיין חשש אז נתינות, ולא משום עבדי מלכים. און אויך ס'איז נישט דא קיין חשש פון עבדים, פארוואס כאפט ער אן פונקט דאס לשון עבדי מלכים, ווייל די עבדי שלמה האבן מיר דאך געהאט אין יבמות ענדע ערשטן פרק, זיי זענען געווען רייך און בעלי זרוע האבן זיי גענומען בנות ישראל, און די זעלבע זאך די קינדער פון הורדוס זענען געווען א עבד פון די חשמונאים און גברה ידו ומלך האט געקאנט פאסירן אז זיי זאלן נעמען בנות ישראל. איז אויב דעמאלט ווען ס'איז נישט דא דער חשש, דעמאלט נאר וועלכע דען חשש איז דא? ס'איז נאר דא א חשש פון חללה, א ספק חללה, דאס ווערט אנגערופן אלמנת עיסה, וואס רבי יהושע האט געזאגט עדות אז ס'איז כשר. אמר רב מאיר, האט רב מאיר געזאגט, שמעתי, איך האב געהערט, כל שאין בה אחד מכל אלו, אז די אלמנה וואס איז נישט דא קיין חשש פון די אלע זאכן וואס מיר האבן פריער ארויסגערעכנט, ס'איז נישט דא קיין אין די. אין די תערובות וקיסרו איז נישט דא נישט ממזרות און נישט נתינה און נישט עבדי מלכים, משיאין לכהונה איז זי כשר און זי מעג חתונה האבן צו א כהן, וואס קריגט רבי מאיר? רבי מאיר זאגט דאך די זעלבע זאך וואס די תנא קמא, די תנא קמא האט געזאגט איזה אלמנת עיסה וואס זי מעג חתונה האבן צו א כהן אז ס'איז נישט דא די אלע חששות, און ר' מאיר זאגט אויך די זעלבע ווערטער, די גמרא וועט עס באלד פרעגן. ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר' מאיר, האבן מיר דא אזוי א תנא קמא און ר' מאיר, ווי דער תנא קמא לערנט וואס ר' מאיר זאגט, און מיר האבן א דריטע שיטה וואס ר' שמעון בן אלעזר זאגט וואס ר' מאיר האלט. וכן היה ר' שמעון בן מנסיא אומר כדבריו, איזה הוא אלמנת עיסה, וועלכעס הייסט אלמנת עיסה, כל שנטמע בה ספק חלל, אויב ס'האט זיך אויסגעמישט ספק חלל, דעמאלט הייסט דאס אלמנת עיסה, און וואס איז די דין פון אלמנת עיסה, אז זי מעג חתונה האבן צו לכהונה? און ער גייט זאגן א טעם, מכירין ישראל ממזרים שביניהם, די אידן ווייסן, ממילא איז א ספק ממזר דארף איך מכשיר זיין, ווייל אי יצויר אז ווען מענטשן וואלט געוויסט צו ס'איז א ממזר צו נישט, ואין מכירין חללים שביניהם, און די חללים ווייסט מען נישט, און אויב מען ווייסט נישט די חללים דארף דאך אויסקומען א ספק חלל, דארף דאך פסל'ען, איז זיך דאך סותר מיניה וביה, אט האט ער פריער געזאגט, איזה אלמנת עיסה, איז די טייטש וועלכעס איז דאס די אלמנת עיסה וואס זי מעג חתונה האבן, וואס מען האט עדות געזאגט זי מעג חתונה האבן, כל שנטמע בה ספק חלל, האט ער דאך אנגענומען אז ספק חלל איז כשר, און דא זאגט ער אז ספק ממזר איז מותר, און א ספק חלל איז פסול, ווייל ער זאגט דאך מכירים ישראל ממזרים שביניהם, איז נישט דא די חשש צו זיך אויסמישן א ממזר, אבער א חלל איז יא דא א חשש צו זיך אויסמישן, די גמרא האט עס באלד שפעטער, איז פשטות ווי מיר לערנען יעצט האבן מיר דריי שיטות. דער תנא קמא, ווי דער תנא קמא אליבא דרבי מאיר, און ווי רבי שמעון בן אלעזר אליבא דרבי מאיר. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, איזה הוא אלמנת עיסה, וועלכעס איז דאס אלמנת עיסה וואס מען האט געזאגט עדות אז ס'איז כשר לכהונה, כל שאין בה לא משום ממזרות, אז ס'איז נישט דא קיין ספק אז ס'האט זיך אויסגעמישט ממזרות, ולא משום נתינות ולא משום עבדי מלכים, ווייזט אויס פון דעם הא חלל כשר. אבער וועגן ספק חלל איז כשר, אזוי האב איך דאך אנגעהויבן די ווערטער, איזה אלמנת עיסה וואס איז כשר אז ס'איז נישט דא די חששות פון ממזרות און נתינות און עבדים, אבער א ספק חלל איז כשר, פרעגט די גמרא, מאי שנא הנך דאורייתא, די זאכן ממזרות נתינות עבדים איז אסור מן התורה, אויב ס'איז א ודאי טוט עס פסל'ען מן התורה, דעריבער זאגן מיר ביי א ספק איז אויך פסול א כהן, חלל נמי דאורייתא, א חלל וודאי איז דאך פסול מן התורה, ווייל איך לערן דאך אפ פון דעם פסוק לא יחלל זרעו, אז איך גלייך צו די זרעו צו אים, אזוי ווי ער פסל'ט בביאתו, אז איך לערן דאך אפ לא אז אז אחד לזרעו ואחד לאשתו, טוט ער אויך ווען מען זאגט איז ער ווערט דאך די קינד א חלל, און אויב חלל איז אסור דאורייתא דארף איך דאך אויכעט מחמיר זיין ביי ספק חלל, אזוי ווי דו זאגסט ביי ממזר ווייל א ממזר אוודאי איז אסור מן התורה, ביסטו ביי ספק ממזר ביסטו אויך מחמיר? דא אז ס'האט זיך אויסגעמישט זאגסטו אז זי טאר נישט חתונה האבן לכהונה, איך דארף דאך זאגן די זעלבע זאך ביי חלל? ותו א צווייטע קשיא איך דארף פרעגן, האבן מיר געלערנט, אמר רבי מאיר, רבי מאיר האט געזאגט, שמעתי איך האב געהערט, כל שאין בה אחד מכל אלו, אז ס'נישטא אין איר איינס

אויף דעם וואס דער תנא קמא זאגט אליבא דרבי מאיר און ער זאגט משום רבי מאיר, וכן היה רבי שמעון בן מנסיא אומר כדבריו, און רבי שמעון בן מנסיא האט אויך אזוי געזאגט, איזה אלמנת עיסה? וועלכעס איז דאס די אלמנת עיסה וואס רבי יהושע האט געזאגט עדות אז זי מעג חתונה האבן לכהונה, וועלכעס איז דאס די אלמנת עיסה? כל שנטמע בה אז ס'האט זיך אין איר אויסגעמישט ספק חלל, הייסט עס אז ס'האט זיך אויסגעמישט ספק חלל, און דאס איז די אלמנת עיסה וואס מ'האט מ'האט עדות געזאגט אז זי כשרה לכהונה, נאכער שטייט מכירין ישראל ממזרים שביניהם. די אידן ווייסן ווער עס איז ממזרים? איז א ספק ממזר דארף איך מכשיר זיין, ווייל אויב עס זאל געווען זיין א ממזר וואלט מען געוויסט. ואין מכירים חללים שביניהם, אבער די חללים ווייסט מען נישט, דארף איך פסל'ען א ספק חלל. והא אמרת רישא חלל כשר, אט האסטו געזאגט איזוהי אלמנת עיסה, כל שנטמע בה ספק חלל, אז דאס ווערט אנגערופן אלמנת עיסה, און זי איז כשר לכהונה, און דא אז זאגסטו אין מכירים חללים שביניהם, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, מיר וועלן דא מקדים זיין, ס'דא דא אסאך פשטים, מיר לערנען ווי דער ריטבא לערנט אין רשי, און דער ר"ן ברענגט אראפ די שיטה, און דער מהרם שיף אז דאס אז רש י לערנט דעם פשט ס'איז אזוי, דארט איז דאך געווארן אויסגערעכנט דריי פסולים, א פסול ממזרות, נתינים, עבדים, זאגט רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, ממזר, צווח, אז מ'וועט שרייען אויף דעם מענטש ער איז א ממזר, שרייט ער, היתכן איך בין נישט קיין ממזר, וחלל, אז מען זאגט צו אים דו ביסט א חלל, אנדערע, דעם זעלבן מענטש, זאגן אנדערע דו ביסט א חלל, טארסט נישט חתונה האבן דיין טאכטער איז פסול לכהונה, שותק, דעמאלט טוט ער שווייגן. איכא בינייהו איז דא צווישן זיי, דאס איז דער חילוק צווישן תנא קמא ביז ר' מאיר'ן, און אויך צווישן ר' מאיר'ן און רבי שמעון בן אלעזר וואס ער זאגט אליבא דרבי מאיר. תנא קמא סבר, דער תנא קמא האלט, כל פסול דקרו ליה ושותק, יעדער פסול וואס מען רופט אים און ער שווייגט, איז פון דעם אויך א סימן אז ער איז מודה, איז א פסול. איז דא אויף דעם א שטארקע קשיא, דער ריטב א פרעגט עס, דער ר ן ברענגט עס אראפ, די גמרא זאגט אין קידושין אין בבל א סימן אויף יחוס איז געוועזן שתיקותא, אז מען האט איינעם מבזה געווען האט ער געשוויגן איז א סימן ער איז א מיוחס ער רעכנט זיך נישט וואס מען זאגט אויף אים, וואס איז דא דער פשט אין גמרא אז ווען איך זאג אז דער שווייגן טוט אים פסל'ען? נאר דא האט מען דאך געזאגט ממזר צווח וחלל שותק, ווען מען רופט דעם מענטשן נאר איין פסול שווייגט ער, דאס איז אפשר גאר א סימן פון יחוס, נאר אויב מען רופט אים צוויי פסולים, רופט מען אים איין פסול, דעמאלט שרייט ער, און נאך א צווייטן פסול שווייגט ער, איז דאך שוין דאס אליין א סימן אז ער האט אין זיך די זאך, ווייל אויב ער זאל דאס נישט האבן אין זיך, פארוואס פארוואס איז דא יעצט שווייגט ער? תנא קמא סבר, דער תנא קמא האלט, כל פסול דקרו ליה, יעדן פסול וואס מען רופט אים, ושותק, און ער שווייגט, פסול. דאס רעדט מען אז א אנדערע זאך מען רופט אים א פסול שרייט ער מיט דעם איז דער פשט פון די ווערטער פון תנא קמא איזה אלמנת עיסה וועלכע אלמנת עיסה וואס כ'בין מכשיר כל שאין בו לא שתוק ממזרות ולא שתוק נתינות אז אויב ער טוט ניט שווייגן והכי קאמר תנא קמא איזה אלמנת עיסה וועלכעס איז דאס אלמנת עיסה וואס מיר זענען מכשיר כל שאין בה לא שתוק ממזרות ווען מען שרייט ממזר שווייגט ער ניט ולא שתוק נתינות ולא שתוק עבדי מלכים ולא שתוק חלל פריער איז דאך דאס נישט געווען אין די ווערטער פון תנא קמא ולא שתוק חלל פריער האב איך דאך געוואלט זאגן פארקערט אז שתוק חלל האט אנדערש דעם דין נאר יעצט דא אז איך בין תולה דעם טעם אין שווייגן, וואס הייסט? ווייל אין אנדערע זאכן שרייט ער, אין דיע זאך שווייגט ער, איז א סימן אז ער איז מודה אין אים איז דא דער פסול, איז דאך שוין דער זעלבער דין איז אז שתוק חלל איז ער אויכעט פסול, ער דארף נישט אלע רעכענען אויסרעכענען. טא וועלכע איז אלמנת עיסה דאך וואס איז מותר? אויב איך זאג א ספק חלל איז אויך פסול, אבער ער האט דאך אנגעהויבן מיט די ווערטער איזוהי אלמנת עיסה, איז דאך אמאל דא אלמנת עיסה וואס איז מיר יא מותר, דאס מיינט מען אויף דעם אופן וואס מיר האבן געזאגט שנתגרשה אמו בספק, אזא איין סארט אופן וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ס'איז דא אז צוויי ספיקות מיט די אלע זאכן. וקאמר ליה רב מאיר, האט רב מאיר געזאגט צום תנא קמא, הנך הוא דקא פסיל ליה בקהל, דווקא ביי דעמאלט אויב ווען מען זאגט אים ממזר, מען זאגט אים נתין, מען זאגט אים עבד, דעמאלט טוט ער שווייגן, נעמען מיר אן ס'איז כהודאה דמיא, ווייל דער מענטש האט נישט געדארפן שווייגן, מיר לערנען דאך פשט, א אנדער זאך האט ער געשריגן, מען האט אים געשריגן עבד האט ער געשריגן, מען זאגט אים ממזר שרייט ער נישט, וואס שרייט ער נישט? מען גייט דאך אים פסל'ן בקהל אויך, איז א סימן אז ער איז מודה. אבל שתוק חלל. כשר, אויב מ'האט פריער האט מען געזאגט ממזר האט ער געשריגן, און מ'זאגט אים חלל שווייגט ער, און פון דעם איז נישט קיין ראיה אז ער איז מודה ער איז א חלל, דו וועסט והא דשתיק, דעריבער שווייגט ער, און נישט ווייל ער איז מודה, נאר וואס דען שווייגט ער? משום דלא איכפת ליה, עס ארט אים נישט ווארום מען טוט דאך אים נישט פסל'ען צו בקהל. דאס האט ער געזאגט צו זיי ר' מאיר מיט זיינע ווערטער, כל שאין בה אחד מכל אלו, אז ס'איז נישט דא איינס פון דיע, ווי דיע דריי וואס דו האסט דערמאנט, נתין ביי נתין איז די זעלבע זאך אבער שתוק חלל מעג אויך איז אויך כשר. וקאמר ליה ר' שמעון בן אלעזר לתנא קמא, זאגט ר' שמעון בן אלעזר צום תנא קמא, לתנא קמא דרב מאיר, מען מיינט נישט צו דעם תנא קמא דעם ערשטן, נאר דברי רב מאיר, דאס רופט זיך אן דער תנא קמא וואס ער לערנט אליבא דרב מאיר. ווייל דער ערשטער איז דאך דרבנן. אי שמיע לך, אויב דו האסט אמאל געהערט דמכשיר רבי מאיר בשתיקה, אז רבי מאיר איז מכשיר ווען ער טוט שווייגן, לא דקרו ליה חלל ושתיק, נישט ווען מען רופט אים חלל שווייגט ער, דארט ווען מען רופט אים חלל שווייגט, איז האלט רבי מאיר אז ער איז פסול, אויך דארף מען צוטייטשן אז מען האט אים גערופן אן אנדער פסול האט ער געשריגן. אליבא דרבי מאיר, אלא ווייסטו ביי וועלכן שתיק האלט רבי מאיר אז ער איז כשר דקרו ליה ממזר ושתיק, פריער האט מען אים גערופן נתין, מען האט אים גערופן עבד, האט ער האט ער געשריגן, נאכער רופט מען אים ממזר, איז ער שטיל, דעמאלט זאגן מיר איז נישט פסול לבא בקהל, ער ער איז פארוואס דאס איז נישט קיין הודאה, איי והאי דשתיק, פארוואס שווייגט ער, וואס דארף איך זיך אננעמען, מיין סבר ער האלט ממזר קלא אית ליה, דאס ליגט אין זיינע ווערטער, מכירין ישראל ממזרים שביניהם, אידן ווייסן און וואס ער וואס ער שרייט זאל ער שרייען, וועט זיך סייווי געוואויר ווערן. דאס איז די טייטש, אבל.

סבר, ער האלט מסתייה גענוג דלא מפקי ליה מקהל, כ'בין צופרידן מען זאגט כאטש דעם אמת איך בין א חלל און מען טוט מיר נישט מוציא זיין מקהל, וויאזוי וועל איך יעצט איינטייטשן די ווערטער אין רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט אזוי, איזו אלמנת עיסה, וועלכע איז אלמנת עיסה, כל שנטמע בה ספק חלל. אז ס'האט זיך אויסגעמישט א ספק חלל, למשל אזוי ווי מיר האבן געזאגט דעם ערשטן אופן אז די מאמע איז געוועזן א ספק גרושה, צי ווי מ'האט געזאגט דאך דעם צווייטן פשט אז ס'איז געווען ספק ספיקא, דעמאלט די דיעס איז די אלמנת עיסה איז כשרה לכהונה. יעצט ווי וועט זיין ווען מ'רופט אים ממזר, טוט ער שווייגן? דעמאלט וועט רבי מאיר האלטן אז ס'איז נישט פסול, פארוואס? ווייל מכירין ישראל ממזרים שביניהם, וואס דארף ער שרייען, מען וועט דאך סייווי געוואויר ווערן די זאך, מען ווייסט ער איז נישט קיין ממזר, ווי איז אבער דארטן ווי מען רופט אים חלל שווייגט ער, האסטו דאך געזאגט אז מען רופט אים חלל, האלט רבי מאיר אז מען שווייגט ווערט ער נישט פסול, דעריבער שווייגט ער ווייל עס ארט אים נישט, מען טוט אים נישט פסל'ען, ניין, די אידן ווייסן נישט די חללים, און ער דער מענטש וויל נישט אז ער זאל בלייבן א חלל, איז אויב ער שווייגט איז פון דעם א סימן אז ער איז מודה צו דער זאך אז ער איז א חלל, קומט דאך יעצט אויס אז ס'איז דא צוויי זאכן חילוקים, נישט בלויז ס'איז א חילוק ביי חלל שותק, נאר ס'איז אויך א חילוק ביי ממזר שותק. תוספות לערנט בכלל א אנדער פשט. תנא חדא האט מען געלערנט אין איין ברייתא, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, שתוק ממזר כשר, שתוק חלל פסול, ווען מ'רופט אים ממזר שווייגט ער, זאגן מיר, ר'איז כּשר. ווען מע רופֿט אים חלל, שווײַגט ער, איז פּסול. און מיר האָבן דאָך פֿריִער אָפּגעטײַטשט, מע דאַרף דאָ אויך אַזוי לערנען, ווען מע רופֿט אים אַ צווייטן פּסול, טוט ער ניט שווײַגן, טוט ער שרײַען, נאָר ווען מע רופֿט אים דעם פּסול, טוט ער שווײַגן. ותּניא אידך, אין אַ צווייטער ברייתא האָבן מיר געלערנט, שתוק חלל, ווען מען רופט אים חלל טוט ער שווייגן, כשר, שיסוק, ממזר, ווען מען רופט אים ממזר שווייגט ער, פסול, איז דאך פארקערט פון דער ערשטער ברייתא, לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא תנא קמא אליבא דרבי מאיר, דער תנא קמא אליבא דרבי מאיר לערנט דאך, די צווייטע ברייתא, גייט מיט דער תנא קמא אליבא דרבי מאיר אז שתוק חלל איז כשר, שתוק ממזר פסול. פארוואס שתוק חלל איז כשר? ווייל ער טראכט וואס איז? וועט ער זיין בקהל? וועט ער זיין בקהל? וואס דארף איך זיך גיין קריגן? מען געבט מיר דען עפעס? מען זאגט דען א גרויסע זאך? הא דרבי שמעון בן אלעזר אליבא דרבי מאיר, דאס וואס שטייט שתוק ממזר כשר, שתוק חלל פסול, דאס גייט ווי רבי שמעון בן אלעזר אליבא דרבי מאיר וואס ער לערנט ווען מען רופט אים ממזר ארט אים נישט, פארוואס ארט אים נישט? ווייל ממזר קלא אית ליה, ס'עט מיר גארנישט ארויס קומען פון דעם קיין שום חסרון, ווייל מענטשן ווייסן דאך. רשי. רשי עמוד א', די לעצטע פינף שורות, איזהו אלמנת עיסה, וועלכעס הייסט אלמנת עיסה?

זאגט רש"י, משום הכי נקט עבדי מלכים, זאל ער אנכאפן, אז ולא משום עבדים, וואס כאפט ער אן עבדי מלכים? משום עבדי שלמה שהיו עשירים, די קנעכט פון שלמה זענען געווען רייך, ובעלי זרוע, מענטשן מיט כח, ונשאו להם בנות ישראל, און זיי האבן גענומען אידישע טעכטער, אדער איז ער געגאנגען זרעו של הורדוס שהיה עבד לבית חשמונאי וגברה ידו ומלך, איז דאס די טייטש עבדי שלמה, אבער מען מיינט בכלל עבדים. שמעתי, רבי מאיר זאגט איך האב געהערט אז ס'איז נישט דא איינס פון דיע דריי ספיקות פון ממזר נתינה פון עבדים און משיאין לכהונה, לקמיה פריך לקמן איז די טייטש שפעטער, אסאך שפעטער, לקמיה איז די טייטש גלייך דערלעבן, באלד פרעגט די גמרא, היינו תנא קמא, ר' מאיר זאגט די זעלבע זאך ווי די תנא קמא, דתנא קמא נמי הא קאמר, די תנא קמא זאגט דאך אויך די זעלבע זאך, דמשום דאין בו אחד מכל אלו, ווייל ס'איז נישט דא קיין שום חשש נישט פון ממזר און נישט פון נתינה און נישט פון עבדים, העידו עליה האט מען עדות להכשיר. קומט צו גיין רבי שמעון בן אלעזר און ער זאגט אליבא דרבי מאיר מעקירין ישראל ממזרים שבניהם וספק ממזר אז ס'איז א ספק אפשר שטאמט פון ממזרות יש לך להכשר דארף איך יא מכשיר זיין דעי ממזר אבער ס'זאל זיין א ממזר מעיד א רבי יודע בעם האט מען געוויסט ואין מעקירין חללים שבניהם ממילא וספק חלל יש לך לפסול ולקמיה פריך באלד פרעגט די גמרא א קשיא, הא אמרת רישא, דו רבי שמעון בן אלעזר האסט דאך גלייך געזאגט איזו אלמנת עיסה, וועלכע איז די אלמנת עיסה וואס מען האט עדות געזאגט זי מעג חתונה האבן, האסטו דאך געזאגט כל שנטמע בה ספק חלל, אלמא, זעהן מיר דאך אז דו האלסט ספק חלל כשר, און אט דא אויך זאגסטו אז די אידן דערקענען נישט חללים שביניהם, איז ספק חלל לפסול. הא חלל כשר משום ספק חלל לא פסל ליה, איך גיי מפרש זיין דעם תנא קמא, וואס איז דער חילוק אז ס'האט זיך אויסגעמישט פסול ממזרות נתין עבדים, אז ס'איז א ספק איז ער אסור לכהן און א ספק חלל איז כשר, מאי שנא הנך דפסלי ספק דידהו, פארוואס ביי דיע זאכן ממזר נתין עבדים זייער ספק טוט פסל'ען

טוט איר פסל'ן מדין תורה, דילפינן לה התם איך לערן עס אפ, מלא יחלל זרעו, שטייט ווען דער כהן גדול נעמט אן אלמנה, לא יחלל, ער זאל נישט פארשוועכן זרעו זיינע קינדער, זאגן מיר, מקיש זרעו לו, איך גלייך צו די קינדער וואס דער כהן גדול וועט געבוירן פון די אלמנה, גלייך איך צו צו דעם כהן גדול אליין, מה הוא פוסל בביאתו? אזוי ווי דער כהן גדול איז געקומען אויף אלמנה האט ער איר גע'פסל'ט, זי איז געווארן א חללה, זי טאר נישט חתונה האבן מער מיט קיין כהן, אפילו ווען ער שטארבט, אף זרעו, איז די זעלבע זאך די קינדער, זיינע קינדער פון כהן גדול פוסל, אז דער זון וואס ווערט געבוירן פון דער אלמנה לכהן גדול, אויב ער נעמט א פרוי, ווערט די פרוי אויך פסול, דאס הייסט א אשת חלל. האט דעם זעלבן דין ווי א חללה, והוא גופא, און ער אליין, פון וואנעט ווייס איך אז דער כהן גדול טוט פסל'ן די קינד, דו גלייכסט צו אז די קינד זיינער איז גלייך צו אים צום כהן גדול, ווער זאגט אז ער טוט פסל'ן די קינד? נפקא לן לערן איך אפ מלא יחלל, שני חילולים במשמע, מלא יחלל לערן איך אפ שני חילולים, אחד לזרעו, איינס ער טוט פסל'ן זיין קינד, ואחד לאשתו, און איינס ער טוט פסל'ן זיין פרוי. און נאכדעם ווי איך ווייס אז זיין קינד טוט ער פסל'ן אז אויב דער כהן גדול האט גענומען א אלמנה און געבוירן א זון, איז דער זון א חלל. לערן מיך שוין אפ איך גלייך צו דעם חלל צו דעם טאטן צום כהן גדול, אזוי ווי דער כהן גדול טוט פסל'ען אשתו, איז די זעלבע זאך דער חלל טוט אויך פסל'ען אשתו. רבי שמעון בן אלעזר, סיפא דמילתיה, די סוף פון זיינע ווערטער וואס ער זאגט, מכירים ישראל ממזרים שביניהם ואין מכירים חללים שביניהם, ארישא דמילתיה פריך, פרעג איך אויף דער רישא פון זיינע ווערטער, דקתני סיפא, אין דער סיפא שטייט, אין מכירים חללים שביניהם, די אידן ווייסן נישט ווער ס'איז צווישן זיי חללים. משמע ווייזט אויס, אפשר שהיה חלל, קען זיין אז די קינד איז א חלל, אבל לא היו מכירים אבער מען דערקענט אים ניט. אלמא אית ליה דפסול. קומט אויס אז ער לערנט רבי שמעון בן אלעזר אליבא דרבי מאיר, א ספק חלל איז פסול.

זאגט רש"י נישט מען מיינט ס'א חילוק ממזר צווח און אויך איז דא א חילוק חלל שותק, נאר ס'איז איין מענטש, אדם, א מענטש, כשקורין אותו ממזר, ווען מען רופט אים ממזר צווח שרייט ער, און כשקורא און עושה, דעם זעלבן מענטש וואס מען האט געשריגן ממזר האט ער געשריגן, אז מען רופט אים חלל שותק שווייגט ער, איכא בין רבי מאיר לתנא קמא, דאס איז דער חילוק צווישן רבי מאיר און תנא קמא.

תנא קמא סבר, דער תנא קמא האלט, כל פסול דקרו ליה ושתיק, יעדע פסול וואס מען רופט אים און ער שווייגט, פסול, דהודאה היא, ער איז מודה. און ווי אזוי האבן מיר געטייטשט אז אויב מען האט אים גערופן א צווייטן פסול האט ער געשריגן, און מען רופט אים דעם פסול און שווייגט ער, דעמאלט איז עס א סימן פון הודאה,

כל שאין בה לא משום ממזרות מיינט מען ביי ממזר שווייגט ער נישט, צו ביי נתין שווייגט ער נישט, ביי עבד שווייגט ער נישט, דאס איז די טייטש. והכי קאמר, איזוהי אלמנת עיסה להכשיר, כל שאין בה לא שתוק ממזרות ולא שתוק נתינות. איז דאך לכאורה זייער שווער, יעצט זאגט די גמרא אז שותק חלל איז אויך פסול, פריער האב איך דאך געלערנט אז לויט דעם תנא קמא איז דא א חילוק פון ספק חלל ביז ספק ממזר צו ספק נתין ספק מלך עבדי מלך, און יעצט זאג איך אז אלעס איז איין זאך, פארוואס טאקע איז אזוי? נאר ביי כיוון דתלה טעמא בשתיקה, אויב דער תנא קמא נעמט אן דעם טעם ווייל שתיקה כהודאה דמיא, הוא הדין לכל שתיקה פסול, איי וואס כאפט ער אן נאר דיע דריי, ווייל ר' מאיר איז מחלק פון דיע דריי ביז חלל.